למד ג עמוד א', אונז האלט מען פון אונטן, בערך זיבן אכט שורות פון אונטן איבעיא להו. לויט די מסקנות הגמרא פון נעכטן איז געווען אז המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, אז אפילו א מענטש וואס האט שוין געזאגט הבדלה ביי אתה חוננתנו, האט ער נאכאלץ א חיוב נאכאמאל צו מבדיל זיין על הכוס, ווי די גמרא האט פארציילט, איז געווען צוויי תקנות, ס'איז געווען די ארגינעלע תקנה איז געווען אז מ'זאל מבדיל זיין בתפלה, נאכדעם ווען כלל ישראל העשירו, די עקאנעמי איז גוט געגאנגען האט מען געקענט מתקן זיין אז מ'זאל אויך מבדיל זיין על הכוס ווייל מ'האט געקענט עפארדן וויין, שפעטער איז מען צוריק געווארן ארעם איז האט מען מתקן געווען צוריק אז מ'זאל מבדיל זיין בתפלה. און און דעמאלטס איז געווארן די מחלוקת ווי אין די משנה מ'האט געהאט דריי דריי וועגן ווי איך לייג אריין די אתה חונן די אתה חוננתנו אדער טאקע אזוי ווי אונז טוהן מיר אין די ברכה פון אתה חונן אדער רבי עקיבא לערנט אז מ'זאגט עס אומרה ברכה רביעית בפני עצמה מ'לייגט צו א נייע ברכה אדער רבי לעזער זאגט בהודאה על כל פנים און די אמוראים זענען געבליבן אז היינט זאל מען טוהן ביידע מ'זאל האבן אתה חוננתנו. און מען זאל אויך מבדיל זיין על הכוס, ס'איז כדאי דאס צו געדענקן, ווייל אונז גיימער יעצט האבן א ברייתא וואס גייט זיך דינגן, וואס גייט זאגן אז מען זאל נאר מאכן איינס, מען זאל נאר מבדיל זיין בתפילה און נישט על הכוס, און לאמיר געדענקן ווי אזוי אונז האבן נעכטן געלערנט אז מען דארף האבן ביידע, מען דארף האבן סיי אתה חוננתנו און סיי און סיי הבדלה על הכוס, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו די בני הישיבה האבן געפרעגט המבדיל על הכוס, אז א מענטש האט מבדיל געווען. האט ער געמאכט הבדלה פאר מעריב, ס'האט זיך געמאכט אזא מעשה, מהו שיבדיל בתפילה, יעצט ווען ער שטעלט זיך דאווענען שמונה עשרה, שמונה עשרה דארף ער דאך אוודאי דאווענען, האט א חיוב פון שמונה עשרה, די חיוב פון שמונה עשרה גייט נישט אוועק, גייט נישט אוועק מיט דעם וואס א מענטש האט געמאכט הבדלה, און דאס איז טאקע נוגע למעשה, אז א מענטש קומט אהיים און ער מאכט הבדלה און ער געדענקט אז ער האט נאכנישט, ער דערמאנט זיך אז ער האט נאכנישט געדאווענט מעריב, אוודאי דארף ער דאווענען מעריב, מהו שיבדיל בתפילה, ווערט יעצט א שאלה צו נאך הבדלה על הכוס, צו ס'איז נאך אלץ דא א חיוב פון זאגן אתה חוננתנו אין שמונה עשרה, אמר רב נחמן בר יצחק קל וחומר מתפילה, מה תפילה דעיקר תקנתא היא, אמרי האט מען נעכטן געלערנט אז המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, די עיקר תקנה וויאזוי מ'האט מתקן געווען בימי עזרא איז געווען צו זאגן הבדלה ביי אתה חוננתנו, מיט דעם אלעם איז נאכדעם דא א חיוב פון הבדלה על הכוס, ווען ס'איז פארקערט ווען כ'האב נישט געהאט די עיקר חיוב, כ'האב נאר געהאט די הבדלה על הכוס, איז אוודאי איך קען נאך אלץ האבן די חיוב פון דערמאנען אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה. המבדיל על הכוס, א מענטש האט נאר געמאכט הבדלה דלאו עיקר תקנתא היא לא כל שכן, האלט מען דא ווייטער אז איך דארף האבן ביידע, און אפילו ווען איך האב אנגעהויבן מיט הבדלה דארף איך נאכדעם זאגן אתה חוננתנו, און אוודאי אויב איך האב אנגעהויבן מיט אתה חוננתנו דארף איך האבן הבדלה. תני רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא, האט רב אחא אריכא דער לאנגע הויעכע רב אחא האט ער געלערנט פאר רב חיננא א ברייתא, המבדיל בתפילה, אז א מענטש זאגט אתה חוננתנו, איז משובח יותר איז עס בעסער ממי שיבדיל על הכוס, פון דער וואס מאכט הבדלה, ואם הבדיל בזו ובזו, ינוחו לו ברכות על ראשו. אזא ברייתא האט ער געהאט. די ברייתא זאגט צוויי זאכן, איינס אז אז אז אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה איז משובח יותר ווי הבדלה, און איינער וואס טוט ביידע, איז ינוחו לו ברכות על ראשו, עס איז א גרויסע מצוה, און ער וועט געבענטשט ווערן מיט אלע גוטע ברכות, ראשונים זענען מסביר, מכבד דעם שבת, און א מענטש וואס מכבד דעם שבת, מיט דעם וואס ער באגלייט אים, קומט אלע גוטע ברכות. אזא ברייתא האמער. פרעגט יעצט די גמרא, הא גופא קשיא, די ברייתא איז שווער, אמרת המבדיל בתפילה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, אלמא תפילה לחודה סגי. פון די לשון פון די ברייתא ווי די גמרא פארשטייט יעצט, איז אנדערש ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט אז איך דארף טון ביידע, נאר אז איך זאג דיר אז המבדיל אז ס'איז בעסער צו טון אזוי ווי איידער אזוי איז משמע דאס וואס איך טו איז גענוג, און נעכטן האבן מיר געלערנט אז איך דארף ביידע סיי הבדלה ביי אתה חוננתנו און סיי מבדיל זיין בכוס, פון די ברייתא וויל יעצט די גמרא פארשטיין איז גענוג איז גענוג. מבדיל זיין בתפילה והדר תני נאכדעם זאגסטו ואם הבדיל בזו ובזו ינוחו לו ברכות על ראשו און די גמרא פארשטייט אז ס'איז א סתירה איז פארוואס ווייל וכיון דנפיק ליה בח ליה בחדא איינמאל א מענטש האט שוין יוצא געווען און ער האט שוין מבדיל געווען ביי שמונה עשרה איפטר ווערט ער דאך פטור ווייל זאגסט דאך אליין משובח יותר אז ס'איז גענוג א. איינמאל כ'האב שוין געטון מיין עיקר חיוב, ווי קען זיין א נייע חיוב פון גיין מבדיל זיין על הכוס? והויא ברכה שאינה צריכה. יא, אזוי ווי כ'קען נישט מאכן צוויי מאל קיין בורא פרי בורא פרי האדמה אויף די זעלבע פירות ווייל ס'איז א ברכה שאינה צריכה, אויב כ'האב שוין דא יוצא געווען ס'איז משובח יותר און כ'האב שוין יוצא געווען מיט הבדלה ביי אתה חוננתנו, וויאזוי גיי איך מאכן הבדלה על הכוס? איז וואס די פראבלעם פון ברכה שאינה צריכה? ואמר רב, ואיתימא ריש לקיש ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרוייהו, על כל פנים ס'איז געווען. קבלות פון אסאך אמוראים אז וואס אז כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא לא תשא שם אלקיך לשווא דו זאגסט ארויס דעם אייבערשטענס נאמען אומזיסט און דאס איז ממש א לאו די גאנצע ברכה די גאנצע חיוב ברכה וועגן דעם איז אזוי הארב א ברכה שאינה צריכה ווייל די גאנצע חיוב ברכה איז נאר א דרבנן ספק ברכה מאך איך נישט קיין ברכה אבער גיין מאכן א ברכה שאינה צריכה לאזט זיך אריין אין א שאלה פון א דאורייתא אלא אימא הכי מילא ווי די גמרא זאגט ווי די גמרא פארשטייט יעצט פשט אין די ברייתא אז איך קען נישט לערנען די ברייתא פון הבדיל בזו ובזו אז איך זאל טון ביידע איך זאל טון סיי אתה חוננתנו און סיי הבדלה על הכוס ווייל איך לאז מיך אריין אין א שאלה פון ברכה שאינה צריכה און אויך ווי די גמרא האט אנגעהויבן אז אין די ערשטע פאל פון די ברייתא שטייט אז ס'איז מיר גענוג אתה חוננתנו איך דארף נישט צוקומען צו הבדלה על הכוס, וועגן דעם איז טוישט די גמרא און די גמרא זאגט אלא אימא הכי אם הבדיל בזו ולא הבדיל בזו ינוחו לו ברכות על ראשו, טאקע ווייל אתה חוננתנו איז מיר איז מיר גענוג און נאר אז איך האב נישט קיין ברירה איך האב פארגעסן צו זאגן אתה חוננתנו דעמאלטס האב איך הבדלה על הכוס אבער ביידע זאל איך נישט טון פארוואס ווייל איך לאז מיך אריין אין א שאלה פון ברכה שאינה צריכה אנדערש ווי אונז האבן געלערנט נעכטן ווי די גמרא האלט יעצט באלד האט די גמרא דאן זיין לדינא אבער ווי אונז האלט מען יעצט האט די גמרא ארויס גענומען פון א ברייתא אז א מענטש זאל נישט טוהן ביידע פארוואס ווייל איך האב נישט קיין חיוב צו טוהן ביידע און די רגע איך האב נישט קיין חיוב צו טוהן ביידע ווערט א פראבלעם פון ברכה שאינה צריכה און אז איך האב א פראבלעם פון ברכה שאינה צריכה זאלסט עס טאקע נישט טוהן זאלסט נאר טוהן איינס און נישט די צווייטע און דעמאלטס איז ינוחו לו ברכות על ראשו. גיי מיר ווייטער. סאו ווי אונז האלט מיר יעצט האבן מיר צוויי שיטות, אונז האבן די נעכטיגע מהלך אז ס'איז דא א חיוב אויף ביידע, חזל האבן עס אזוי אוועקגעשטעלט אז מ'דארף סיי אתה חוננתנו און סיי הבדלה על הכוס, יעצט האבן מיר א נייע מהלך אז ס'איז נאר דא א חיוב אויף איינס, און די רגע ס'איז דא נאר א חיוב אויף איינס זאלסטו טאקע נאר טון איינס. בעי מיניה רב חסדא מרב ששת, א נייע שאלה, טעה בזו ובזו, מאי, ס'איז א אינטערעסאנטע שאלה, די ראשונים זענען מסביר ארבעט אזוי, די מענטש איז טועה, איינס ער האט פארגעסן צו זאגן, אתה חוננתנו ביי שמונה עשרה, און צוויי האט בכלל פארגעסן צו מאכן הבדלה, אדער ער איז אהיים געקומען און געטון א מלאכה, אדער האט ער זיך פשוט געזעצט עסן, און מ'טאר נישט עסן פאר פאר מ'טאר נישט עסן פאר הבדלה. איז די שאלה יעצט איז, וואס איז זיין חיוב? איז גענוג אז ער גייט יעצט גיין מאכן הבדלה על הכוס, אדער ניין איך זאג אים אז ער דארף גיין איבער דאווענען מעריב און ער דארף זאגן אתה חוננתנו, אלעמאל זאג איך אז ס'איז נישט דא קיין חיוב איבער צו דאווענען מעריב, אויף דאס זאגן די ראשונים איז די גמרא מצדד, ווייל ער האט אינגאנצן איגנארד די גאנצע קאנסעפט פון הבדלה, ער איז אינגאנצן א. ארויס פונעם ענין, גיי איך אים קנס'ענען, און איך גיי אים מאכן טון זאכן וואס ער דארף נישט טון געווענליך, ער דארף אנהייבן דעם גאנצן סדר, ער דארף נאכאמאל דאווענען מעריב, און נאכדעם מאכן הבדלה על הכוס, אדער הבדלה על הכוס אליין איז שוין גענוג. אמר ליה טעה בזו ובזו חוזר לראש, ער דארף אנהייבן פון אנהייב, אלס א אלס א קנס. אמר ליה רבינא לרבא, הלכתא מאי, למעשה האבן דא געהאט צוויי דרכים, איינס אז ס'דא א חיוב אויף ביידע, סיי אויף אתה חוננתנו און סיי אויף הבדלה על הכוס וואס דאס איז געווען די נעכטיגע סוגיא און די היינטיגע סוגיא פון א ברייתא אז ס'נאר דא א חיוב אויף איינס און דעמאלטס ווערט א פראבלעם להלכה אז איך טאר נישט טון די צווייטע וויאזוי טוהן מיר אונז לדינא? זאגט די גמרא אמר ליה כקידוש אז ס'ארבעט ווי קידוש מה קידוש אף על גב דמקדש בצלותא אפילו א מענטש ער זאגט מקדש השבת האט אויף זיך מקבל שבת געווען אלע דינים פון שבת איז שוין חל. מדאורייתא מיט דעם אלעם איז מקדש אכסא, פארוואס ווייל ס'איז דא א תקנת חכמים אז א מענטש קומט אהיים זכרהו על היין אז א מענטש זאל מאכן קידוש ווען ער קומט אהיים, און ס'העלפט מיך נישט דאס וואס ער האט שוין געזאגט מקדש השבת אין שול אף הבדלה נמי ארבעט עס די זעלבע וועג אז אף על גב דמבדיל בצלותא און ער האט שוין יוצא געווען די עיקר חיוב פון הבדלה מיט דעם אלעם איז דא א נייע הלכה פון מבדיל אכסא. איי וואס איז מיט אונזער קשיא פון ברכה שאינה צריכה? איי געס אז ס'איז נישט קיין ברכה שאינה צריכה, די זעלבע חזל וואס האבן קובע געווען אלע אנדערע ברכות האבן קובע געווען אז ס'איז דא א דין פון מבדיל אכסא אזוי ווי מיר אונז לערנען. דא קומט יעצט אביסל די שווערע סוגיא און מ'וועט פרובירן ווי מ'זאגט עס דורך, ס'איז דא זייער אסאך גרסאות, מ'וועט עס פרובירן דורכשניידן די גלאטסטע וועג וואס מ'קען. זאגט די הייליגע. גמרא, רבי אליעזר אומר בהודאה, וואס אונז האבן געהאט אין די משנה האבן מיר שוין דערמאנט, אז וואס טוט זיך מיט דעם אתה חוננתנו, ווי זאג איך די אתה חוננתנו, אונז האבן געהאט שיטת תנא קמא, אה, די חכמים, אז אזוי ווי אונז טוען מיר, אז מען זאגט עס אתה חונן, מען רוקט עס אריין אין אתה חונן, אונז האבן געהאט רבי אליעזר, וואס רבי אליעזר זאגט בהודאה, אז ס'איז א ענין פון הודאה, מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף שבת, מילא ביי מודים, דארט זאג איך אתה חוננתנו, אונז האבן געהאט רבי עקיבא, וואס אומר ברכה רביעית בפני עצמה, א. א פערדע ברכה, נאך אתה קדוש רוק איך אריין א נייע ברכה, דאס איז שיטת רבי עקיבא. זאגט די הייליגע גמרא, רבי זירא הוה רכיב חמרא, רבי זירא האט געריטן אויף אן אייזל הוה קא שקיל ואזיל רבי חייא בר אבין בתריה, איי געס ער האט געריטן שטאט, אז רבי חייא בר אבין האט נאכגעוואקט צופיסנס רבי זירא'ס אייזל, אמר ליה האט רבי חייא בר אבין דער תלמיד דער וואס וואקט האט געפרעגט פון זיין רבי רבי זירא, ודאי דאמריתו משמיה דרבי יוחנן איז אמת דאס וואס דו האסט נאכגעזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן אז הלכה כרבי אליעזר ביום טוב שחל להיות אחר השבת ווען מוצאי שבת געפאלט יום טוב די נאכט פון יקנה"ז ווערט א שאלה כ'האב דאך נישט קיין אתה חונן נארמאל פסק'נט מען ווי די חכמים אז מ'זאגט אתה חוננתנו אזוי ווי אונז טוען מיר וואס טוט זיך דארטן האב איך דאך נישט קיין אתה חונן פארוואס ווייל איך דאוון דאך א יום טוב'דיגע שמונה עשרה כ'דאוון נישט קיין אכצן ברכות איך דאוון נאר זיבן ברכות וואס טוה איך מיט דעם אתה וואס טו איך מיט דעם אתה חוננתנו? פרעגט ער אים איז אמת וואס מען האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז אין אזא פאל איז די הלכה ווי רבי לעזער וואס רבי לעזער לערנט אז איך רוק עס אריין בהודאה האב איך געסאלווט די פראבלעם ווייל מוצאי שבת וואס איז יום טוב האב איך דאך א איך האב א מודים איך קען דארט אריין זאגן אתה חוננתנו. אמר ליה אין, די ענין נאכנישט זעמיר נאכנישט פערטיג מיט די קאנווערסעישאן אבער על כל פנים אזויפיל זאגט ער אים אז ס'איז אמת אז רבי יוחנן האט דאס געזאגט. מאכט יעצט די גמרא א ברעיק, הלכה מכלל דפליגי, פון דעם וואס דו האסט בכלל א קאנווערסעישאן צו די הלכה איז מוצאי שבת שחל להיות ביום טוב, צו ס'איז צו די הלכה איז יא ווי רבי לעזער אדער נישט, איז משמע אז ס'איז דא דא דא א מחלוקת. איז בכלל דא א מחלוקת, וואס דיין פלאן בי? ווי דען גייסטו לייגן די אתה חוננתנו אויב דו טוסט נישט ווי רבי לעזער פרעגט די גמרא ולא פליגי והא פליגי רבנן. די רבנן קריגן זיך און זיי לערנען דאך נישט א גאנץ יאר ווי רבי לעזער. טענה'ט יעצט די גמרא צוריק אימר דפליגי רבנן בשאר ימות השנה ביום טוב שחל להיות אחר השבת מי פליגי א גאנץ יאר ווען איך האב אן אתה חונן און איך האב א מודים זאגן די חכמים לייג עס ביי אתה חונן דא מוצאי שבת כ'האב דאך נישט קיין אתה חונן וואס איז די אנדערע אפשן דא אז האסט בכלל א דיון צו איך זאל טון ווי ר' לעזער אדער נישט ווען איך האב דאך נישט קיין אנדערע פלאן. פרעגט די גמרא והא פליג ר' עקיבא אז ר' עקיבא קריגט זיך ר' עקיבא זאגט איך מאך אן עקסטערע ברכה. טענה'ט די גמרא ווייטער ר' עקיבא איז בכלל נישט קיין מאן דאמר דא אונז האבן קיינמאל נישט מצדד געווען אונז האבן צוויי מהלכים אדער די חכמים אזוי ווי אונז טוען מיר א גאנץ יאר אדער יעצט א נייע שאלה צו זאל מען טון ר' לעזער אז אונז טוען מיר א גאנץ יאר נישט ווי ווי רבי עקיבא, פארוואס איז דאס בכלל א צד אז זאלסט מיר אנהייבן דן זיין צו ס'איז הלכה צו ס'איז נישט הלכה, רבי עקיבא האט מען שוין לאנג באזייטיגט, אטו כל השנה כולה מי עבדינן כרבי עקיבא טוט מען דען א גאנץ יאר ווי רבי עקיבא אז מ'זאל מאכן עקסטערע ברכה, דהשתא ניקו ונעביד כוותיה, אז פונקט יעצט זאל איך אנהייבן האבן א שאלה איך טוה ווי אים? און די גמרא שמועסט אויס כל השנה כולה מאי טעמא. לא עבדינן כרבי עקיבא, א גאנץ יאר טו איך נישט ווי רבי עקיבא, פארוואס? וועגן איך קען נישט צולייגן קיין נייע ברכות, דתמני סרי תקון, אכצן ברכות האבן חז"ל מתקן געווען, תשסרי לא תקון, קיין ניינצן ברכות נישט. הכא נמי, די זעלבע סברה איז גילטיג אויך מוצאי שבת שחל להיות ביום טוב, א שב תקון, חז"ל האבן מתקן געווען זיבן ברכות, תמני לא תקון, כ'מיין רבי עקיבא איז זיכער נישט קיין צד, מיין שאלה איז נאר צווישן רבי לעזער און די חכמים, און די חכמים זאג איך דאך אויך אז כ'האב נישט קיין סיבה צו זאגן אז זיי גייען זיך דינגען אויף רבי עקיבא ווייל זיי האבן נישט דעם אתה חונן, אבער וואס דאן הלכה מכלל די פליגי? פארוואס? און ווי ס'זעהט אויס עכ"פ ווי ארטסקראל לערנט איז די גמרא האט נישט קיין קלארע קיין קלארע ביאור פארוואס טאקע ער האט געזאגט הלכה אז זאל משמע זיין אז ס'איז דא דא א מחלוקת, און אונז עמיר גיין ווייטער. אין אנדערע ווערטער די גמרא אדרעסט עס נישט מער, די גמרא פארשטייט אז די הלכה מכלל דפליגי איז אביסל פראבלעמאטיש ווייל כ'האב נישט עכט דא קיין אנדערע צדדים. אמר ליה. איז זאגט יעצט רב זירא ווייטער צו רב חייא בר אבין, לאו הלכה אתמר, ס'איז אמת אז רבי יוחנן האט אזוי געזאגט, אבער נישט אינגאנצן אזוי ווי דו האסט עס געזאגט, ס'איז נישט געווען הלכה אתמר, נאר אלא מטין אתמר, די לשון איז געווען, איז געווען מטין. אונז גיימיר דא האבן דריי זאכן, הלכה מתן און מודים און נראין, פיר, אונז עמיר שוין מסביר וואס די חילוק, ס'דא אמאל וואס איך זאג הלכה, הלכה מיינט אז איך גיי אריין אין בית מדרש, מורי ורבותי אזוי איז די הלכה, מטין מיינט אז ס'נייגט, אז ס'איז. אז אונז זעמיר אזוי מצדד, דאס מיינט אז איך גיי נישט אויסרופן אזוי אין בית מדרש די הלכה, אבער אויב איינער קומט מיך פרעגן, א יחיד, כ'קען עס נישט קובע זיין, אבער אז א יחיד קומט מיך פרעגן וואס זאל איך טון מיט דעם אתה חוננתנו, גיי איך דיר זאגן אה טו ווי ר' אליעזר און לייג עס אריין ביי מודים, ממילא דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז ביום טוב שחל להיות אחר השבת, עמיר באלד זען וואס איז די הלכה, די הלכה איז אזוי ווי אונז טוען ווען מ'זאגט ותודיענו, כ'קען עס נישט קובע זיין. מער פון דעם ווייס איך נישט. איז וו. מע, ס'איז דא זאכן וואס מ'האט נישט געהאט קיין הכרעה אין בית המדרש גענוג אויף צו גיין זאגן. אבער אויב איינער קומט פרעגן, אזוי אזוי זעט אויס דא. יא, כ'מסכים ס'אינטערעסאנט. גארנישט. נישט אלעס קען מען אויסזאגן. דאמר רבי יצחק בר אבדימי אמר משום רבינו האט ער נאכגעזאגט פון רב אז אויף די שאלה צו איך גיי מיך פירן ווי רבי לעזער מוצאי יום טוב שחל להיות במוצאי שבת איז ס'דא וואס האבן געזאגט הלכה אז אזוי קען איך גיין אויסרופן בית המדרש ואמרי לה מטין ממילא זאג איך דיר יעצט נאך אז זאלסט זאגן מטין, רבי יוחנן אמר מודים, איך ווייס נישט ווי עס שטימט מיט אונזער רבי יוחנן פון פריער, אבער על כל פנים דא שטייט יעצט אז רבי יוחנן זאגט מודים, און מודים מיינט אויך אז עס איז בכלל נישט קיין מחלוקת און אז מען קען גיין אזוי פסק'ען, ורבי חייא בר אבא אמר נראין, און נראין איז נאך א שוואכערע דרגה, נראין מיינט אז איך גיי אפילו נישט אזוי זאגן פאר א יחיד צו טון, ווען א איד קומט אריין בית מדרש צו זאל איך טון ווי רבי אליעזר אדער נישט גיי איך אים נישט זאגן, אבער אויב האט ער אזוי געטון גיי איך אים נישט הייסן. איבער דאווענען און איך וועל זיין צופרידן אויב ס'איז אזוי. האבן מיר דא געהאט פארשידענע מהלכים אויף די שאלה צו וואס איך טו, צו איך קען טון ווי רבי לעזער ווען מוצאי יום טוב געפאלט צו זיין, ווען יום טוב געפאלט צו זיין מוצאי שבת. צו האבן מיר געהאט הלכה, אז די הלכה איז אזוי, צו האבן מיר געהאט מטין, צו האבן מיר געהאט און צו האבן מיר געהאט מודים און צו האבן מיר געהאט נראין, איז זאגט יעצט די גמרא אמר רבי זירא, האט רבי זירא אויסגעפירט צו צו זיין תלמיד דארט רבי חייא בר אבין, אז נקוט דרבי חייא בר אבא בידך, נעם אן דאס וואס רבי חייא בר אבא האט, דו האסט מיך געפרעגט וואס רבי יוחנן זאגט, האב איך דיר געזאגט אז רבי יוחנן האט נישט געזאגט הלכה, ער האט געזאגט מטין, אבער בעצם זאלסטו אננעמען וואס רבי חייא בר אבא האט געזאגט, בשם רבי יוחנן אז די הלכה איז אז ס'איז נראין, אז כ'קען נישט אזוי גיין פסק'נען, אבער מ'הייסט נישט יענעם איבערדאווענען, פארוואס? דדייק וגמר שמעתא מפומא דמרה שפיר, די הייליגע אמורא רבי חייא בר אבא איז געווען א מורא'דיגע דייקן, און ער האט מורא'דיג מדייק געווען, רש"י זאגט זיך געמאכט סימנים צו וויסן צו די הלכה איז א נראין, צו די הלכה איז א הלכה, צו די הלכה איז א מודים, צו די הלכה איז א מטין. ער האט מורא'דיג מדייק געווען ממילא זיינע ווערטער זענען א געוויסע זין קראנטער ווי אנדערע אמוראים ממילא אויב ער האט נאכגעזאגט א געוויסע גירסא פון רבי יוחנן זאלסטו אננעמען די גירסא. עה, געבט ער יעצט א ביישפיל ווי נאך טרעף איך אן אמורא וואס איז געווען א מורא'דיגער דייקן, דאס איז כרחבא דפומבדיתא. ער איז געווען אזא דייקן אזוי ווי רחבא דפומבדיתא וואס רחבא דפומבדיתא איז געווען די פעימאס דייקן וואס אויף זיינע ווערטער האט מען געוואוסט קען מען זיך שטעלן ביז צו די האר. דאמר רחבא אמר רבי יהודה. רחבא האט נאכגעזאגט פון זיין רבי רבי יהודה אז הר הבית סטיו כפול היה והיה סטיו לפנים מסטיו, ארום די הר הבית איז געווען אזא פלאץ וואס האט געהאט א דאך און דארטן איז געווען בענק און די בענק זענען געווען איין באנק און נאכדעם איז געווען אריינציר איז געווען נאך א באנק און רחבא רופט עס נישט מיט די לשון פון די משנה, די לשון פון די משנה איז איצטבאות, בענק, און זיין רבי האט גענוצט דעם לשון פון סטיו, סטיו כפול, האט ער מדייק געווען ער האט זיך געהאלטן צו די לשון פון זיין רעבין, נישט ווי די געווענליכע לשון פון די משנה וואס מען טרעפט אויף כמה וכמה פלעצער איצטבא, זעט מען דאך ער איז געווען א מורא'דיגער דייקן אנצוהאלטן גענוי ווי די ווערטער פון זיין רעבין, זאג איך דיר אז אז רבי חייא בר אבא ער איז אויך א דייקן און ער זאגט בשם רבי יוחנן אז ס'איז נראין איז זאלסטו אננעמען די שיטה. יעצט קומט די גמרא להלכה, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, אנא לא האי ידענא ולא האי ידענא, איך קען נישט די גאנצע סוגיא פון נראין, מודים, מטין, איך ווייס נישט וואס די זאכן מיינען, אלא מדרב ושמואל ידענא, איך האב א קבלה פון רב ושמואל, דתקינו לן מרגניתא בבבל, זיי האבן מתקן געווען א טייערע דיימאנט אין בבל, און ווי די מהרש"א זאגט אז אין בבל איז געווען מער נוגע ווייל דארטן איז דא צוויי טעג יום טוב קען אויסקומען האסט א פופציג פראצענט מער טשענס אז איך זאל האבן די שאלה די יקנה"ז שאלה ווען איך זאג דעם אתה חוננתנו.

אויב איך לייג עס אריין אין די פערדע ברכה לייג איך אריין די לאנגע נוסח ס'איז בערך די נוסח וואס אונז האמיר אין אונזער סידור און מיט דעם האט מען געסאלווט אלע פראבלעמס און מ'דארף נישט טוהן ווי ר' לעזער עס צולייגן בהודאה און אזוי טוהן אונז להלכה. זאגט די הייליגע גמרא מ'עט עס פרובירן מאכן שנעל. שטאנד די זאגט די משנה האומר עס איז דא דריי זאכן וואס א מענטש זאגט ביים דאווענען גייט מען אים שטיל מאכן האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז אזוי ווי דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט ביי די שילוח הקן שיקט מען דאך אוועק די מאמע די מאמע זאל נישט זעהן ווי מ'נעמט די קינדער און א מענטש זאגט די אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז, איז אזוי ווי די אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף די פייגלעך, אדער על טוב יזכר שמך, די אייבערשטנ'ס נאמען זאל געדענקט ווערן אויף די גוטס וואס ער טוט, איז משמע אז אויף די שלעכטס נישט, אדער מודים מודים, א מענטש זאגט צוויי מאל מודים, איז משתקין אותו מאכט מען אים שטיל, און די גמרא גייט שוין זאגן וואס זענען די פראבלעמען פון די לשונות, בשלמא מודים מודים משתקין אותו משום דמיחזי כשתי רשויות, וועט מען זען שפעטער אין גמרא, שמע שמע, ווען א מענטש רעדט פונעם אייבערשטן און ער דערמאנט צוויי מאל דעם זעלבן לשון איז אלץ משמע ווי חס

קנאה במעשה בראשית. דו קענסט נישט זאגן אז דער אייבערשטער האט נאר רחמנות אויף פייגלעך, ווייל דעמאלטס קומט אויס ווי כאילו אויף אנדערע באשעפענישן האט דער אייבערשטער נישט רחמנות. אנדערע ראשונים לאזן זיך דא אין א לאנגע שמועס צי ס'איז דא השגחה פרטית אויף חיות צי ס'איז נישט דא, זייער אסאך ראשונים לערנען אז ס'איז נישט דא קיין השגחה פרטית אויף חיות, וועגן דעם קענסטו נישט זאגן אז ס'איז דא עפעס א על קן ציפור יגיעו רחמיך. אויף פייגלעך ווען ס'איז נישט אמת, אונז האבן מיר אנגענומען ווי די הייליגע בעל שם טוב אז ס'דא השגחה פרטית אויף אלעס, על כל פנים איז וחד אמר אביסל א אנדערע דערהער מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, דא מוז מען אריינקוקן אין רש"י, זייער א שארפע רש"י, צווייטע רש"י ביי די גמרא, מדותיו מצוותיו, והוא לא לרחמים עשה, ס'איז אוודאי דא מצוות וואס זענען באזירט אויף רחמנות, אבער דו קענסט נישט יעצט גיין געבן א. א בליק אויף אלע מצוות אז די אייבערשטער טוט עס פאר רחמנות ווייל די אייבערשטער וויל רחמים אויף די מענטש אלא להטיל על ישראל חוקי גזירותיו להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירות חוקותיו אף בדברים שיש לשטן ולעכו"ם להשיב עליהם ולומר מה צורך במצוה זו ביז היינט נישט אלעס קען אונז פארענטפערן נישט אלעס קען מען רעשענעלייזן פארוואס דארף מען מציצה בפה קענסט מאכן מציצה בכלי וכדומה ס'דא זייער אסאך טענות וואס די אומות העולם האבן וואס כ'האב נישט קיין תירוץ דערויף און כ'דארף מיך נישט שרעקן נישט יעדע זאך דארף איך קענען דזשאסטיפייען אונז זעמיר עבדי השם, ס'דא חוקים ס'דא גזירות אונז דארף מען דאס אלעס אננעמען, מילא דו הייבסט אן אפלערנען פסוקי תורה אז על קן ציפור יגיעו רחמיך כאילו דאס איז עפעס זאכן וואס דו וועסט אויף יעדן פאל קענען מסביר זיין וועסט אלץ האבן א ביאור און ס'איז נישט אמת דו לאזט דיך אריין אין א פלאץ ווי דו דארפסט נישט זיין, ואינן אלא גזירות ס'דא זייער אסאך מצוות וואס זענען נאר גזירות פון השם און מ'דארף אלעס אננעמען. זאגט די גמרא א מעשה ההוא דנחית קמיה דרבה. ואמר אתה חסת על קן ציפור, ער איז געשטאנען געדאווענט און געמאכט אזא נוסח, דו האסט דאך רחמנות געהאט אויף דעם קן ציפור אתה חוס ורחם עלינו, זאלסטו רחמנות האבן אויף אונז אויך, אמר רבה, כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה, האט זיך רבה אנגערופן ווי שיין דאווענט ער, ער האט מחדש געווען אזא שיינע תפילה, אמר ליה אביי והא משתקין אותו תנן, שטייט דאך אין אונזער משנה אז מען טאר נישט אזוי דאווענען, זאגט די גמרא ורבה נמי, רבה אליין האט דא האט דא געשפילט מיט אביי, לחדודי לאביי הוא דבעי, ער האט געוואלט. באשטעטיגן יענעמס תפילה צו זען וואס גייט זיין אביי'ס רעאקציע, צו אביי גייט געדענקן די הלכה אז מען טאר נישט דאווענען אזוי, פארציילט די גמרא נאך א מעשה ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא אמר, ער האט זיך געשטעלט דאווענען האט ער געזאגט הקל הגדול הגיבור והנורא און ער האט געהאט א לענגערע נוסח והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד און ער האט געלויבט דעם אייבערשטן מיט מער שבחים, ווי וואס שטייט אין סידור, המתין לו, האט ר' חנינא אויסגעווארט עד דסיים ביז יענער האט געענדיגט דאווענען, נישט געוואלט איבערהאקן יענעם אינמיטן דאווענען, עס איז דא ראשונים וואס זאגן אז די משתקין אותו אין די משנה מיינט אויך אז לאז יענעם ענדיגן דאווענען אבער נאכדעם זאג אים אז האסט נישט גוט געדאווענט, ווען א מענטש דאווענט שטערט מען נישט כי סיים ווען יענער האט געענדיגט דאווענען אמר ליה סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך, האסט שוין געענדיגט אלעס לויבן דעם אייבערשטן, האסט שוין נישט מער וואס צו זאגן, למה לי כולי האי פארוואס האסטו צוגעלייגט? אנן הני תלת דאמרינן, די דריי ברכות, די דריי שבחים פון הקל הגדול, הגדול הגיבור והנורא וואס אונז זאגן מיר, איז אויך נישט ווייל אונז נעמען זיך די אייגענע לייסענס צו לויבן דעם אייבערשטן, נאר אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא דא ביי די פרשה פון אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד, שטייט דארט הקל הגדול הגיבור והנורא, משה רבינו, האט עס געזאגט, איז ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה זיי האבן עס אריינגעלייגט, נאר ווען זיי טוען עס נישט לא הוינן יכולין למימר להו, אונז אליין וואלט מען עס נישט געקענט לויבן, ואת אמרת כולי האי ואזלת, דו לאזט דיך דא אריין אין לאנגע נוסחאות, זאגט די גמרא משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף, שטעלטס ענק פאר אז מען זאגט אז דער מענטש האט ער איז א. ער איז א א מענטש וואס א ביליאנער און מען זאגט ער איז א מיליאנער האסט אים נישט געלויבט האסט אים האסט אים מגנה געווען האסט מזלזל געווען אין אים האסט נישט געזאגט די ריכטיגע שבח די זעלבע זאך אויפן אייבערשטן וואס דו גייסט נישט זאגן אויפן אייבערשטן שטיין און רימען א גאנצן טאג האסט נאך גארנישט געזאגט ס'איז אזוי ווי די די זאגסט אז ער איז בשל כסף ווען עכט איז ער בשל זהב מילא און דאס איז אונז קען מען טון וואס חזל האבן געטון וואס אנשי כנסת הגדולה האבן גענומען פון משה רבינו דאס קען אונז גיין טון אבער צולייגן אייגענע שבחים ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים זאגט רשי. כל הבא על האדם בידי הקדוש ברוך הוא, אלעס וואס א מענטש האט, א מענטש נעמט זיך גארנישט אליין, כגון ארוך, קצר, עני, עשיר, חכם, ש, א מענטש דארף נישט האבן פאראיבל אויף זיך, איך בין נישט רייך, איך בין נישט סוקסעספול, א מענטש נעמט זיך גארנישט אליין, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי שמים, איינציגסטע זאך וואס א מענטש קען האבן פאראיבל אויף זיך, און ווייל ס'איז תלוי בידו, אבל צדיק ורשע, אינו בא על ידי שמים, על ידי שמים, את זו מסר בידו של אדם, דאס געבט מען א מענטש אין דער האנט אריין, נתן לפניו שני דרכים והוא יבחר לו יראת שמים, דער מענטש זאל זיך אליין אויסוועלן יראת שמים. פארוואס? שנאמר שטייט אין פסוק ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, די איינציגע זאך וואס א מענטש וואס דער אייבערשטער בעט פון א מענטש איז יראת שמים, פרעגט די גמרא אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, דאס הייסט א לשון וואס בעט איך שוין פון דיר, נאר אביסל יראת שמים, יראת שמים איז נישט קיין קליינע זאך, והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת השם היא אוצרו, וואס לייגט מען אוועק אין אן אוצר? א טייערע זאך, א זאך וואס ס'איז דא ווייניג דערפון, איז פארוואס זאגסטו מיר דא אז יראת שמים איז עפעס א זאגט די גמ' אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא משה איז דאך דער וואס רעדט, און אז משה רעדט, ער קוקט אן יראת שמים ווי א לייכטע זאך, דאמר רבי חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, מען בעט אים בארג מיר איך ווייס דיין גראז שניידער עפעס א גרויסע כלי, איז דומה עליו ככלי קטן, וואס האט שוין יענער געבעטן, ס'זיצט עניוועיס ביי מיר אין די גראדזש, קטן ואין לו, אבער מען בעט אים, גיב מיר עפעס א סקרו, א קליינע סקרו דרייווער און יענער האט, עס נישט, איז דומה עליו ככלי גדול, ס'זעט אויס ער האט אים געבעטן די גרעסטע טובה, גיי טרעף יעצט אין א הארדווער סטאר ווי כ'על עס טרעפן, איז האב איך אמאל געהערט א פשט, כ'בין אלס בחור פלעג איך גיין צו ר' מאטל זילבער'ס תניא שיעורים, האט ער אמאל געפרעגט וואס הייסט די תירוץ אין די גמרא אז לגבי משה מילתא זוטרתא היא, משה רעדט דאך דא צו כלל ישראל, פאר משה איז יראת שמים א לייכטע זאך, ער רעדט. צו זעקס הונדערט טויזענט אידן, איז האט ער געענטפערט מכאן א ראיה אז די משפיע דארף זיך נישט צושטעלן צו די מקבל, אויב לגבי משה איז יראת שמים א מילתא זוטרתא קען עס די משפיע תובע זיין פון די תלמידים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.